בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף י א, מיר הייבן אן דף י א עמוד א', אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, מזגו לו את הכוס, טאמער מען האט אנגעגאסן א גלעזל וויין פאר איינעם, ואמר, און דער מענטש רופט זיך אן, הריני נזיר ממנו, איז די דין איז, הרי זה נזיר, איז ער א געהעריגע נזיר, ווייל ברגע ס'האט געזאגט הריני נזיר ממנו, איז פשט ער האט געוואלט מקבל זיין אויף זיך נזירות. יעצט אזוי, בעצם, אונז האמיר געזען א משנה, דף ג עמוד ב', און שפעטער אין די גמרא דארט, אז ס'דא א מחלוקת צווישן חכמים און רב שמעון, דארט ווי איינער כאפט אן ביי זיין לשון נזירות ווען ער איז זיך מקבל נזירות כאפט ער נאר אן איינע פון די איסורים פון א נזיר, למשל איינער זאגט הריני נזיר מן החרצנים, מן הזגים, אדער איינער זאגט הריני נזיר מן הטומאה, נאר איינע פון די איסורים, האמיר געזען א מחלוקת חכמים און רב שמעון, חכמים האלטן אז ער איז א נזיר, און רב שמעון זאגט אז ער איז נישט קיין נזיר עד שידור מכולן, מען דארף אנכאפן אלע דריי איסורים וואס א נזיר האט. סיי וויין סיי טומאה מטמא זיך מטמא זיין למתים און סיי די ענין פון זיך שערן יעצט לכאורה דא ביי אונזער משנה פארוואס זעהן מיר נישט אז ר' שמעון זאל זיך קריגן אויף דעם פארוואס זעהן מיר נישט אז ר' שמעון זאל האלטן אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר ממנו איז ער נישט קיין נזיר ווייל ער האט נאר אנגעכאפט וויין איז ווי די ראשונים ענטפערן אז דא האט ער נישט געזאגט הריני נזיר מן היין פשט אין הכי נמי טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר מן היין יין דאס איז נאר איינע פון די איסורים פון א נזיר דארט וואלט ר' שמעון געהאלטן אז ער איז נישט קיין נזיר, אבער טאמער איינער זאגט הריני נזיר ממנו, ממנו איז נישט קיין גאנצע לשון, פשט ס'איז א יד, האמיר געזען ידות נזירות האט א דין ווי נזירות, און ממילא העט אפילו ר' שמעון אויך מודה זיין אז היות וואס ער האט נישט אנגעכאפט קלאר איינע פון די איסורים, זאגט מען ער האט געמיינט סתם נזירות, און דער איד איז א נזיר. זאגט די משנה ווייטער אז ס'איז טאקע געווען אזא מעשה, מעשה באשה אחת שהיתה שיכורה, ס'איז געווען א מעשה א פרוי וואס איז געווען א שיכור'טע, און מזגו לה את הכוס, און מען האט איר אנגעגאסן א גלעזל וויין, ואמרה, און זי האט געזאגט הריני נזירה ממנו, און וואס האבן די חכמים גע'פסק'נט, אמרו חכמים, לא נתכוונה זו אלא לומר הרי הוא עלי כקרבן, האבן חכמים גע'פסק'נט אז די פרוי איז נישט קיין נזירה, נאר וואס האט זי געמיינט ווען זי האט געזאגט הריני נזירה ממנו, זי האט געמיינט צו זאגן אז די וויין גיי איך נישט טרינקען, די וויין איז אסור אויף מיר, אזוי ווי א קרבן, פשט זי האט געמאכט א נדר אז זי גייט נישט טרינקען די גלעזל וויין. מער נישט. יעצט, די לכאורה די משנה איז זיך אליינס סותר, פרעגט די גמרא גראד, מעשה לסתור? די משנה זאגט קודם א דין, און שפעטער ברענגט די משנה א מעשה וואס די מעשה זאגט פונקט פארקערט. אמרת רישא, הרי זה נזיר. אנפאנג זאגט די משנה א דין קלאר אז ווען איינער זאגט הריני נזיר ממנו, איז ער א נזיר. והדר תני, און גראד ברענגט די משנה א מעשה פונקט פארקערט, אז מעשה באשה אחת. אלמא בהאי הוא דאסור הא יין אחרינא שרי. זעהן מיר פון די מעשה אז פארקערט, די גלעזל וויין טאר די פרוי נישט טרינקען, אבער אנדערע גלעזלעך מעג זי יא טרינקען פשט זי איז נישט קיין נזירה, וואס גייט דא פאר אין די משנה? ענטפערט די גמרא, חסורי מחסרא והכי קתני, אז ס'פעלט טאקע דא א שטיקל אין די משנה אז וואס? אז מזגו לו את הכוס ואמר הריני נזיר ממנו הרי זה נזיר, פשט אוודאי די ערשטע דין פון די משנה איז גערעכט, אז ווען א מענטש זאגט הריני נזיר ממנו אויף א גלעזל וויין, ווערט ער א נזיר, אבער, דאס איז נאר ביי א נארמאלע מענטש, אבער ואם שיכור הוא ואמר, טאמער ער איז א שיכור, און ער זאגט הריני נזיר ממנו, אינו נזיר דעמאלטס איז ער נישט קיין נזיר, נאר די גלעזל וויין וועט ער נישט טארן טרינקען, ווייל אויף דעם האט ער געמאכט א נדר, און די גמרא פרעגט גראד מאי טעמא, פארוואס טאקע? ווייל כמאן דאמר הרי עלי קרבן דמי, ווייל ווען א שיכור זאגט הרי אני נזיר ממני, איז עס א לשון פון א נדר, פשט ער גייט נישט טרינקען די גלעזל וויין, און ממילא איז נישט קיין לשון פון נזירות. איי וכי תימא לימא הכי, פשט טאמער דער שיכור וויל מאכן א נדר ער גייט נישט טרינקען די גלעזל וויין, איז זאג קלאר אז דער כוס איז אסור אויף מיר ווי א קרבן, וואס מאכסטו אזא א סארט אינטערסאנטע לשון הריני נזיר ממני, ענטפערט די גמרא, ווייל סבר, דער שיכור האלט, מייתין לי אחרינא, אז די מענטשן נארמאל די דרך איז א שיכור טרינקט וויין, איז די מענטשן ארום אים האלטן מיט, מען גיסט אים אן נאך א גלעזל, מען מאכט אים נאך מער שיכור, און דער שיכור איז זיך זייער מצער, ער האט נישט ליב צו זיין אזוי שיכור, אבער מען שטופט אים, די אלע חברים שטופן אים. איז מילא טראכט דער שיכור, טאמער כ'על זאגן סתם א נדר אז כ'גיי נישט טרינקען דער גלעזל, עט מען מיר ברענגען א צווייטן גלעזל, ומצערן לי, מ'עט מיך מצער זיין. און ממילא, זאגט דער שיכור, איך כ'על זאגן אזא שטארקע לשון, הרי אני נזיר ממני, און ממילא וועלן מענטשן מיר נישט ברענגען קיין וויין, אימא להו הא מילתא דפסיקא להו, אזוי וועט מען נישט ברענגען נאך. איז פארדעם איז דא א גוטע הסבר פארוואס ער האט אנגעכאפט דער לשון, זאגט מען טאקע אז דער לשון ביי אים איז נאר א נדר, ס'איז נישט קיין ענין פון קבלת נזירות. יעצט נאכדעם וואס מען לייגט צו די שטיקל צו די משנה, ומעשה נמי באשה אחת, פארציילט טאקע די משנה א מעשה, אז ס'איז געווען אזא ציור אזא מעשה ביי א פרוי א שיכורה, וואס האט געזאגט הריני נזירה ממני, און טאקע חכמים האבן גע'פסק'נט אז זי איז נישט קיין נזירה, נאר די גלעזל וויין טאר זי נישט טרינקען. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הריני נזיר על מנת שאהא שותה יין, טאמער איינער זאגט ער נעמט זיך אונטער נזירות אבער על תנאי, די תנאי איז, אז איך זאל מעגן ווייטער טרינקען וויין, אדער ומיטמא למתים, ער נעמט זיך אונטער נזירות אבער על תנאי אז איך זאל זיך מעגן ווייטער מטמא זיין למתים, איז די דין איז, הרי זה נזיר ואסור בכולן, די נזירות איז חל, די תנאי איז נישט חל, איז פארדעם איז ער א נזיר און ער טאר זיך נישט מטמא זיין למתים, ער טאר נישט טרינקען קיין וויין. יעצט ווייטער, נאכאמאל, אונז האבן געזען דף ג עמוד ב', אז דארט ווי איינער כאפט אן אזא האלבע לשון נזירות, ער זאגט נאר הרי אני נזיר מן החרצנים מן הזגים, דא מחלוקת חכמים און ר' שמעון, פארוואס דא זעהן מיר נישט די זעלבע מחלוקת? עמער זעהן אין די גמרא. זאגט יעצט די משנה ווייטער, אן ענדליכע ציור, א מענטש זאגט, יודע אני שיש נזירות, אבל איני יודע שהנזיר אסור ביין, פשט ער האט געזאגט הריני נזיר, און שפעטער ווען מען פרעגט אים ר' איד דו האסט דיך אונטערגענומען נזירות? זאגט ער יא יא, פרעגט מען אים דו ווייסט מיינט א נזיר? זאגט ער אוודאי, זאגט מען אים דו ווייסט אז א נזיר טאר נישט טרינקען קיין וויין? זאגט ער ניין דאס האב איך קיינמאל נישט געוואוסט, איז פשט ווען ער האט זיך אונטערגענומען נזירות האט ער נישט אינזינען געהאט אז ער גייט זיך נוזר זיין מן היין, ווייל די חלק האט ער נישט געוואוסט, פון דעסטוועגן הרי זה הרי זה אסור, טאר ער נישט טרינקען קיין וויין, פארוואס? ווייל דאס גייט כשיטת חכמים, וואס חכמים האלטן אז ווען א מענטש כאפט אן נאר איינע פון די איסורים ווערט ער א גאנצער נזיר, איז דא אויך ווערט ער א גאנצער נזיר אפילו ער האט נישט אנגעכאפט אלע איסורים אפילו ער האט נישט געוואוסט אז א נזיר טאר נישט טרינקען קיין וויין, ור' שמעון מתיר, און דא קריגט זיך טאקע ר' שמעון, און ר' שמעון זאגט אז ער איז נישט קיין נזיר, דער פשט די גאנצע נזירות איז נישט חל, ווייל א נזיר מוז וויסן פון אלע איסורים, מוז אנכאפן אלע דריי איסורים ווען ער מאכט א קבלת נזירות, און דא אז דער מענטש האט נישט געוואוסט אז א נזיר טאר נישט טרינקען קיין וויין, איז פשט ער האט נישט געמאכט א קבלת נזירות פון וויין, און ממילא נישט דא דא קיין נזירות. זאגט אונזער משנה ווייטער אן ענדליכע ציור, א מענטש זאגט יודע אני שהנזיר אסור ביין, כ'האב געוואוסט אז א נזיר טאר נישט טרינקען קיין וויין, אבל סבור הייתי שחכמים מתירין לי, מפני שאין אני יכול לחיות אלא ביין, פשט איך האב געהאלטן אז פאר מיר עלן חכמים מתיר זיין טרינקען וויין ווייל איך קען נישט אן וויין, פשט לאמיר זאגן דער מענטש איז א קראנקער און דער וויין העלפט אים צו ס'מאכט אים געזונט ס'מאכט אים פריש איז פשט ער האט געהאלטן אז חכמים וועלן אים מתיר זיין או אדער ער זאגט אויך אזא ענדליכע זאך מפני שאני קובר את המתים פשט ער זאגט איך האב מקבל געווען אויף זיך נזירות אבער איך האב געהאלטן אז חכמים עלן מיר לאזן מטמא זיין למתים, ווייל היות וואס דאס איז מיין פרנסה, און איך דארף דאך פרנסה, האב איך געהאלטן אז חכמים עלן מיר מתיר זיין. איז די דין איז, ווייטער א מחלוקת חכמים און ר' שמעון אז וואס? לכאורה וואלט געדארפט דא זיין די מחלוקת אז חכמים האלטן ער איז א נזיר, און ר' שמעון זאגט אז נישט, אבער די משנה זאגט פונקט פארקערט, הרי זה מותר ור' שמעון אוסר, חכמים און ר' שמעון זאגן פונקט פארקערט ווי פריער, דא זאגן חכמים אז מותר, און דא זאגט ר' שמעון אז ער איז אסור אז ער איז א געהעריגע נזיר, און די גמרא עט זיך שטעלן וואס גייט דא פאר, לכאורה די שיטות זענען פארדרייט, זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען די משנה, די ערשטע דין, אז טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר על מנת שאהא שותה יין, אדער על מנת שאהא מטמא למתים, איז ער א נזיר, און מיר האבן נישט געזען אז ר' שמעון זאל זיך קריגן, פרעגט די גמרא, ולפלוג נמי ר' שמעון ברישא, פארוואס קריגט זיך נישט ר' שמעון אויך אויף די ערשטע ציור פון די משנה? ענטפערט די גמרא אמר ר' יהושע בן לוי, חלוק היה ר' שמעון אף ברישא. פשט טאקע, דאס וואס שטייט שפעטער אין די משנה ור' שמעון מתיר, גייט אויך ארויף אויף די רישא, ר' שמעון קריגט זיך טאקע אויף די רישא. אזוי זאגט ר' יהושע בן לוי. רבינא אמר, רבינא קריגט זיך. זאגט רבינא ברישא לא פליג ר' שמעון, אין די רישא קריגט זיך נישט ר' שמעון פארוואס מאי טעמא? ווייל משום דהוה ליה מתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. ס'דא א דין אז מען קען נישט מאכן א תנאי על מה שכתוב בתורה, טאמער א מענטש מאכט א תנאי אויף א זאך וואס שטייט אין די תורה איז די תנאי בטל, און דערפאר ווען א מענטש זאגט הריני נזיר על מנת שאהא שותה יין, האסט געמאכט א תנאי, איז די גאנצע תנאי גארנישט ווערט כאילו דו האסט גארנישט געזאגט, איז דא עט אפילו ר' שמעון אויך מודה זיין אז די נזירות איז חל, מה שאין כן ווען א מענטש זאגט קלאר אז ווען איך האב זיך מקבל געווען אויף זיך נזירות האב איך נישט געמיינט וויין, יודע אני שיש נזירות אבל איני יודע שהנזיר אסור ביין, דא האלט ר' שמעון אז היות ער האט נישט געמאכט קיין גאנצע קבלת נזירות פון אלע איסורים, האלט ר' שמעון אז ער איז נישט קיין נזיר, אבער ווען ער טוט עס ביי א אופן פון א תנאי, דארט זאגט ר' שמעון די תנאי פאלט צאם, די תנאי איז גארנישט ווערט, כאילו עס איז נישט דא קיין תנאי, ווייל המתנה על מה שכתוב בתורה, און אז עס איז נישט דא קיין תנאי איז פשט ער איז א געהעריגע נזיר, ר' שמעון איז אויך מודה דערצו, פרעגט די גמרא, ור' יהושע בן לוי, לכאורה, פארוואס האט רב יהושע בן לוי געזאגט אז רב שמעון קריגט זיך אויך אויף די רישא רבינא רעדט דאך צו די זאך דא. רבינא זאגט אז די ערשטע ציור פון די משנה איז א מתנה על מה שכתוב בתורה, און אוודאי איז רב שמעון אויך מודה אז א מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. און פארוואס האט רב יהושע בן לוי געזאגט אז רב שמעון קריגט זיך אויך אויף רישא? ענטפערט די גמרא, אמר לך, רב יהושע בן לוי קען ענטפערן אז האי על מנת כחוץ דמי, אז די על מנת וואס שטייט אין די משנה איז נישט קיין ריכטיגע תנאי, נאר ס'איז אזוי ווי חוץ, פשט, ווען א מענטש זאגט הריני נזיר על מנת שאהא שותה יין, איז דו קוקסט עס טאקע אן ווי א תנאי, און א תנאי קען מען דאך נישט מאכן אז מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, איז דארט האסטו א קשיא, זאגט אבער ר' יהושע בן לוי, קוק עס נישט אן ווי א תנאי, על מנת איז נישט קיין תנאי, על מנת איז כאילו ער האט געזאגט חוץ, כאילו א מענטש זאגט הריני נזיר חוץ מן היין, וואס ביי דעם האלט רבי שמעון אוודאי אז די גאנצע נזירות איז נישט קיין נזירות, און דערפאר זאגט רבי יהושע בן לוי אז רבי שמעון קריגט זיך אויך אויף די רישא, יעצט פארוואס טאקע קוקט דא אן רבי יהושע בן לוי די על מנת ווי א חוץ, ווי נישט ווי ער האט געזאגט על מנת איז ווי די מפרשים זענען מסביר, ווייל ווען קוקט מען אן א תנאי ווי א תנאי, דארט ווי די תנאי האט נישט מיט די גוף הענין, פשט לאמיר זאגן א מענטש איז מקדש א פרוי על תנאי אז דינסטאג גייט רעגענען, די תנאי האט גארנישט מיט די קידושין, דאס הייסט א תנאי, אבער דא וואס ער האט געמאכט א תנאי אין די נזירות אליין דאס הייסט נישט קיין תנאי, דאס הייסט חוץ, פשט דו ווילסט נזירות חוץ פון דעם, זאגט רבי יהושע בן לוי עס איז נישט קיין תנאי, דא איז נישט שייך צו זאגן מתנה על מה שכתוב בתורה, דערפאר זאגט טאקע רבי יהושע בן לוי אז רבי שמעון קריגט זיך אויך אויף די דין, ברענגט יעצט די גמרא א ראיה אבער צו רבינא אז רבי שמעון קריגט זיך נישט ביי די רישא ווייל ס'איז א מתנה על מה שכתוב בתורה, זאגט די גמרא תניא כוותיה דרבינא, מען האט קלאר געלערנט אין א ברייתא כשיטת רבינא, זאגט די ברייתא, אמר אז טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר על מנת שאהא שותה יין ומטמא למתים, הרי זה נזיר ואסור בכולם, און די ברייתא לייגט צו, מפני שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, זעהן מיר קלאר אז דאס איז די טעם דא, פשט, ס'איז נישט ווייל ער האט געזאגט חוץ, נאר ס'איז באמת א תנאי, און א תנאי קען מען נישט מאכן ווייל ס'איז א מתנה על מה שכתוב בתורה, פשט אפילו ר' שמעון איז אויך מודה ביי די ציור אז די איד איז א נזיר, און רבינא'ס תירוץ איז גערעכט. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, די דריטע ציור יודע אני שהנזיר אסור ביין, פשט אזוי, מ'האט געזען ביי די צווייטע ציור, אז ווען א מענטש זאגט יודע אני שיש נזירות אבל איני יודע שהנזיר אסור ביין, פשט, כ'האב נישט געוואוסט אז א נזיר טאר נישט טרינקען וויין, איז פשט ווען ער האט מקבל געווען אויף זיך נזירות האט ער נישט מקבל געווען נזירות פון וויין, האט מען געזען א מחלוקת חכמים רב שמעון, חכמים זאגן ער איז א נזיר רב שמעון זאגן אז נישט, און שפעטער די דריטע ציור האט מען געזען אז ווען ער זאגט יודע אני שהנזיר אסור ביין אבל סבור הייתי שחכמים מתירין לי מפני שאין אני יכול לחיות אלא ביין, דארט האט מען געזען א מחלוקת חכמים און רב שמעון פונקט פארקערט, חכמים זאגן ער איז נישט קיין נזיר, און ר' שמעון זאגט ער איז יא א נזיר, פרעגט די גמרא, והא אמרת רישא אסור ור' שמעון מתיר, פשט די גמרא פארשטייט אז פון וועלכע ציור רעדט די דריטע ציור, די דריטע ציור איז אזא סארט ציור ווי די צווייטע ציור, אז דער מענטש זאגט איך האב געמיינט אז חכמים וועלן מיר אוודאי מתיר זיין צו טרינקען וויין, פשט ווען איך האב מקבל געווען אויף זיך נזירות האב איך נישט געמיינט אז די נזירות זאל חל זיין אויף די וויין, איז פארוואס דא קריגן זיך די חכמים און ר' שמעון זאגן פונקט פארקערט ווי פריערט. פארוואס דא זאגן די חכמים איז נישט קיין נזיר און ר' שמעון זאגט איז יא א נזיר, ענטפערט טאקע די גמרא, אימא נמי הרי זה אסור ור' שמעון מתיר, אז מען דארף טאקע פארדרייען דא ביי די דריטע ציור פון די משנה, און זאגן פונקט פארקערט, אז ר' שמעון זאגט טאקע אז ער איז נישט קיין נזיר, און חכמים זאגן ער איז יא א נזיר, דאס איז איין תירוץ פון די גמרא, ואיבעית אימא, נאך א תירוץ זאגט די גמרא אז לעולם לא תיפוך אז ניין מען דארף נישט פארדרייען פשט די צווייטע ציור קריגן זיך די חכמים מיט רבי שמעון חכמים זאגן אז עס איז יא א נזיר רבי שמעון זאגט נישט א נזיר און ביי די דריטע ציור איז פונקט פארקערט פארוואס ווייל התם רישא ביי די צווייטע ציור כגון דנזר מחדא וואס רעדט זיך די צווייטע ציור די צווייטע ציור רעדט זיך אז די נזיר זאגט קלאר אז ווען איך האב מקבל געווען אויף זיך נזירות האב איך נישט געמיינט אז די נזירות העט חל זיין אויף וויין, איז פשט ער האט נישט מקבל געווען אויף זיך א גאנצע נזירות פון אלע דריי איסורים, איז דא טאקע דא די מחלוקת צווישן חכמים און ר' שמעון, לרבנן דאמרי דאפילו לא נזר אלא מאחת מהן הוי נזיר אסור, לויט די חכמים וואס חכמים האלטן אז אפילו ווען א מענטש זאגט איין איסור ווערט ער א גאנצע נזיר, זאגן טאקע די חכמים אז די איד איז א נזיר, און רבי שמעון דאמר עד שיזיר מכולם מותר, און רבי שמעון וואס רבי שמעון האלט אז די נזיר דארף אויסרעכענען אלע דריי איסורים, איז דא ביי די צווייטע ציור וואס ער זאגט קלאר איך האב נישט געוואלט אז די נזירות זאל חל זיין אויף וויין, האלט רבי שמעון איז נישט קיין נזיר. דאס איז ביי די צווייטע ציור, אבער סיפא, די דריטע ציור, דנדר מכולהו ואיתשיל מחדא, פשט האסט נישט פארשטאנען די דריטע ציור, דו האסט געמיינט אז די דריטע ציור רעדט זיך פון א מענטש, וואס דער מענטש זאגט איך האב געמיינט אז חכמים וועלן מיר מתיר זיין טרינקען וויין, פשט ווען איך האב מקבל געווען אויף זיך נזירות האב איך געהאלטן ס'עט נישט חל זיין אויף די וויין, זאגט די גמרא דאס איז א טעות, נישט פון אזא ציור רעדט מען דא, דא רעדט מען פון א ציור וואס די מענטש האט מקבל געווען אויף זיך גאנצע נזירות, געהעריגע נזירות, אויך פון וויין, נאר וואס די מענטש האט געזאגט אז איך האלט אז ס'עט קומען א טאג וואס כ'עט דארפן טרינקען וויין, אדער ס'עט קומען א טאג וואס כ'עט דארפן באגראבן טויטע, פארוואס ווייל יעצט בין איך טאקע געזונט אבער קען זיין כ'עט קראנק ווערן כ'עט דארף טרינקען וויין, אדער יעצט האב איך געלט, קען זיין אבער אמאל אז כ'וועל נישט האבן געלט, כ'וועל דארפן גיין ארבעטן פארן חברה קדישא, כ'וועל זיך דארפן מטמא זיין. איז זאגט דער איד, אזוי זאגט דער איד שפעטער, אז ווען איך האב געמאכט די קבלת נזירות, האב איך געטראכט צו זיך אז אוודאי ווען ס'וועט קומען די טאג אז כ'וועל דארפן מתיר זיין די איסורים, עט אוודאי זיין א חכם וואס עט מיר מתיר זיין. און טאקע יעצט קומט ער צו א חכם, אז דער חכם זאל אים מתיר זיין די חלק פון די נזירות. און דער חכם האט טאקע מתיר געווען די חלק פון די נזירות. איז די שאלה איז, וואס געשענט יעצט? נאכדעם וואס די חכם האט מתיר געווען איין חלק פון די נזירות. דא איז די מחלוקת חכמים און ר' שמעון, און דא האלטן חכמים און ר' שמעון פונקט פארקערט ווי די פריערדיגע מחלוקת, פארוואס? ווייל לרבנן דאמרי אפילו לא נזר אלא מאחת מהן הוי נזיר כי מתשיל מחדא מינייהו אישתרי, פשט, ס'איז דא א דין אז סוף נזירות כתחילת נזירות, פשט, אזוי ווי די קבלת נזירות האט געוויסע דינים, איז די זעלבע זאך אז מ'וויל זיך שואל זיין אויף נזירות, האט עס די זעלבע סארט דינים, און ממילא זאגט די גמרא, די זעלבע חכמים וואס חכמים זאגן אז א מענטש וואס איז מקבל אויף זיך נזירות פון איין זאך ווערט אטאמאטיש א גאנצער נזיר, איז די זעלבע חכמים וועלן האלטן אז ווען א מענטש איז מתיר איין זאך ווערט ער א גאנצע אויס נזיר, די גאנצע נזירות צעפאלט, און דערפאר טאקע זאגן די חכמים אז דער איד איז געגאנגען זיך שואל זיין ביי א חכם אויף איין נקודה פון די נזירות, ער איז געגאנגען צו א חכם די חכם זאל אים מתיר זיין די ענין פון טרינקען וויין, און די חכם האט אים מתיר געווען די ענין, איז אטאמאטיש צופאלט די גאנצע נזירות. אבער לרב שמעון דאמר עד שיזיר מכולם, כי מתשיל נמי מהאי עד דמתשיל מכולהו, משום הכי קתני ורב שמעון אוסר, פשט רב שמעון, וואס רב שמעון האלט אז ווען א מענטש איז מקבל אויף זיך נזירות, מוז ער אויסרעכענען אלע דריי איסורים, און ווען א מענטש איז מקבל נאר איינע פון די דריי איסורים, איז ער נישט קיין נזיר, די זעלבע זאך האלט רב שמעון, אז ווען א מענטש איז מתיר נאר איין חלק פון די נזירות, איז די היתר נישט קיין היתר און די נזירות פאלט נישט צאם, און דערפאר האלט ר' שמעון אז ווען א חכם איז מתיר די איין חלק, די חכם איז אים מתיר צו טרינקען וויין, העלפט דאס נישט, ס'ווארפט נישט צאם די נזירות, און די איד איז ווייטער א נזיר, דערפאר טאקע איז ביי די מחלוקת ביי די דריטע ציור, האלטן די חכמים און ר' שמעון פונקט פארקערט ווי די פריערדיגע מחלוקת, דאס איז א צווייטע הסבר, וויאזוי מען קען מסביר זיין די דריטע ציור פונעם משנה, ואיבעית אימא, א דריטע הסבר זאגט די גמרא, אז בנדרי אונסין קמיפלגי, אז די מחלוקת דא ביי די דריטע ציור איז לגבי נדרי אונסין, וואס מיינט נדרי אונסין מיר'ן שוין זעהן, ובפלוגתא דשמואל ורב אסי, די מחלוקת דא צווישן חכמים און ר' שמעון איז א מחלוקת צווישן שמואל און רב אסי, וועלכע שמואל וועלכע רב אסי, דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין נדרים ארבעה נדרים התירו חכמים, אז ס'דא פיר סארטן נדרים וואס חכמים האבן מתיר געווען זיי האבן געזאגט אז די נדרים זענען נישט חל, וועלכע פיר סארט נדרים איז אזוי, די ערשטע איז נדרי זירוזין, נדרי זירוזין מיינט אז ווען צוויי מענטשן קוואקלען זיך ארום אויף עפעס א פרייז און יעדער איינער וויל שטופן די אנדערע, פשט ס'דא א מוכר מיט א לוקח, דער מוכר האט לאמיר זאגן א ברויט, און דער מוכר זאגט פארן לוקח, הער צו, איך מאך א נדר אז איך גיי נישט נהנה זיין פון די געלט וואס דו געסט מיר, טאמער דו געסט מיר איין פיאסטער ווייניגער ווי פערציג, דער לוקח וויל ער זאל אראפגיין מיטן פרייז, זאגט ער איך גיי נישט הנאה האבן פון די ברויט, טאמער איך דארף דיר באצאלן איין פיאסטער מער ווי צוואנציג, פשט דער מוכר האט זיך געשטעלט אויף פערציג, דער לוקח האט זיך געשטעלט אויף צוואנציג, איז זאגן די חכמים, אז אין אמת'ן אריין, האבן ביידע געמיינט דרייסיג, ער האט אנגעכאפט פערציג, ער האט אנגעכאפט צוואנציג ווייל טאקע ביידע האבן געוואלט צוקומען צו דרייסיג, איז פשט דער גאנצער נדר איז געווען פשוט צו רוקן די פרייז, און דערפאר זאגן די חכמים, אז דער נדר איז נישט קיין נדר, ער קען הנאה האבן פון די געלט, ער קען הנאה האבן פון די ברויט, ווייל די נקודת הדברים וואס זיי האבן געמיינט ווען זיי האבן געמאכט די נדר, איז טאקע געווען נאר אז די פרייז זאל זיך אראפרוקן צו דרייסיג און טאקע די פרייז איז אנגעקומען צום דרייסיג, דאס איז די ערשטע סארט נדר וואס חכמים האבן מתיר געווען, די צווייטע סארט נדר איז נדרי הבאי, א מענטש מאכט א נדר אויף עפעס א גוזמה, למשל א מענטש מאכט א נדר אז ער גייט נישט עסן פון די ברויט טאמער כ'האב נישט געזען זעקס הונדערט טויזענט אידן ביי די און די מעמד, איז פשט ער האט געמאכט דא א גוזמה, ער האט נישט געמיינט בעצם אז ער גייט נישט עסן די ברויט, ער האט געמיינט ארויסצוברענגען אז ער האט געזען אסאך מענטשן, איז דא זאגן די חכמים אויך היות עס האט נישט געמיינט אז די נדר זאל באמת חל זיין, ער האט פשוט געוואלט ארויסברענגען וויפיל מענטשן ער האט געזען, איז די נדר האבן חכמים מתיר געווען. די דריטע סארט נדר וואס חכמים האבן מתיר געווען, איז נדרי שגגות, א מענטש וואס מאכט א נדר בשוגג, למשל, א מענטש זאגט אז די ברויט זאל זיין אסור אויף מיר טאמער כ'האב היינט עפעס געגעסן אדער געטרינקען, ווייל ער האלט באמת אז ער האט גארנישט געגעסן און גארנישט געטרינקען, שפעטער דערמאנט ער זיך אז ער האט עפעס יא געגעסן עפעס אינדערפרי, איז פשט אז די גאנצע זאך איז א שוגג, האבן חכמים מתיר געווען די נדר. די פערדע סארט נדר וואס חכמים האבן מתיר געווען, איז נדרי אונסין, פשט א מענטש מאכט א נדר על תנאי אז עפעס העט געשעהן, לאמיר זאגן ער זאגט פאר זיין חבר אז מיינע נכסים זאלן זיין אסור אויף דיר טאמער דו קומסט נישט עסן צו מיר נאכטמאל מארגן, און מארגן וויל די חבר קומען אויף נאכטמאל אבער עפעס איז געשעהן, עפעס א אונס איז געשעהן און די חבר האט נישט געקענט קומען, איז דא אויך היות עס איז א אונס זאגן חכמים אז די נדר איז נישט חל, אזוי שטייט דארט אין די משנה, ואמר רב יהודה אמר רב אסי, זאגט רב יהודה אמר רב אסי אויף יענע משנה, ארבעה נדרים הללו, צריכין שאלה לחכם, פשט, סתם אזוי א נדר א מענטש וויל מתיר נדר זיין דארף מען גיין צו א חכם, און מען דארף זאגן א פתח אדער א חרטה פשט מען דארף מסביר זיין פארוואס מען וויל מתיר נדר זיין, זאגט רב אסי דא איז דא א שפעציעלע קולא, א חכם קען עס מתיר זיין אפילו אן א פתח אפילו אן א חרטה, אבער גיין צו א חכם אוודאי דארף מען גיין מען קען זיך נישט אליין מתיר זיין אפילו די פיר סארט נדרים אויך נישט, אזוי האט רב אסי געזאגט, כי אמריתה קמיה דשמואל, אבער ווען מ'האט געזאגט די מימרא פון רב אסי פאר שמואל, אמר לי, זאגט רב יהודה ווען איך האב נאכגעזאגט די מימרא האט שמואל מיר געזאגט, תנא קתני התירו חכמים, ואת אמרת צריכין שאלה לחכם, וואס פשט רב אסי קריגט זיך אויף א משנה, אין די משנה שטייט קלאר, התירו חכמים, חכמים האבן מתיר געווען, זאגסטו רב אסי ניין מ'האט נישט מתיר געווען מ'דארף גיין צו א חכם, קענסט זיך נישט קריגן אויף א משנה פשט בעצם האמיר דא א מחלוקת צווישן רב אסי און שמואל, אז רב אסי האלט אז ביי נדרי אונסין דארף מען נאך אלץ גיין צו א חכם די חכם זאל מתיר זיין, און שמואל זאגט ניין, מען דארף נישט גיין צו א חכם, די נדר איז מותר פון זיך, און ממילא זאגט די גמרא, די דריטע ציור פון די משנה רעדט זיך אויך ביי אן אונס, פשט, דא רעדט זיך פון א מענטש האט מקבל געווען אויף זיך געהעריגע נזירות, נארמאלע נזירות פון אלעמען, ער גייט נישט טרינקען קיין וויין, ער גייט זיך נישט מטמא זיין למתים, געהעריגע נזירות, נאר וואס שפעטער נאכדעם וואס ער האט מקבל געווען אויף זיך נזירות איז געשען א אונס. ער איז קראנק געווארן. יעצט בעצם אזוי, ווען א מענטש איז מקבל אויף זיך נזירות שפעטער ווערט ער קראנק, אה, דאס הייסט נישט נדרי אונסין, דאס טייטש אז עפעס איז געשען, גיי יעצט צו א חכם, זיי מתיר די נזירות, נישטא קיין צווייטע ברירה, עס קענסט זאגן א פתח, ס'דא א גוטע הסבר, דער חכם וועט מתיר זיין, אבער וואס? דא רעדט זיך נישט סתם דער מענטש האט זיך אונטערגענומען נזירות, נאר דער מענטש לאמיר זאגן איז געשטאנען ראש חודש ניסן, ער האט געזאגט אז איך נעם זיך אונטער נזירות זאל זיך אנהייבן פון ראש חודש אייר, יעצט צווישן ראש חודש ניסן און ראש חודש אייר איז געשען די אונס, ער איז געווארן קראנק, און יעצט מוז ער טרינקען וויין, אדער געווארן ארעם, יעצט מוז ער באגראבן טויטע. איז דא איז פשט, בשעת וואס די נדר גייט חל זיין, ראש חודש אייר, בשעת די נזירות וועט חל זיין, איז שוין די אונס געווען דא פון פריער, דאס איז שוין נדרי אונסין. איז וואס איז די דין ביי נדרי אונסין, האט מען געזען א מחלוקת, צו מען דארף גיין צו א חכם מתיר זיין צו נישט. איז זאגט די גמרא, דאס איז די מחלוקת צווישן די חכמים און רבי שמעון אין אונזער משנה, ס'א באזונדערע ס'א נייע מחלוקת. רבנן סברי כשמואל, חכמים האלטן ווי שמואל, אז מען דארף נישט גיין צו א חכם זאל מתיר זיין, איז פאר דעם זאגן די חכמים, מותר, ער קען טרינקען וויין, ער דארף נישט גיין צו א חכם, ער איז נישט קיין נזיר. ור' שמעון כרב אסי, ר' שמעון האלט ווי רב אסי, אז ביי נדרי אונסין דארף מען נאך אלץ גיין צו א חכם, און דערפאר זאגט ר' שמעון, אז ווי לאנג גייסט נישט צו א חכם, ביסטו א געהעריגער נזיר. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הריני נזיר, ועלי לגלח נזיר, א מענטש זאגט הריני נזיר, נעמט זיך אונטער נזירות, און ער לייגט צו, ועלי לגלח נזיר, ועלי לגלח נזיר איז פשט אז ער נעמט זיך אויך אונטער צו מנדב זיין קרבנות פאר א צווייטע נזיר ווען די צווייטע נזיר ענדיגט זיין נזירות, ושמע חברו, ער האט א חבר וואס שטייט לעבן אים, און דער חבר הערט ווי ער זאגט די ווערטער הריני נזיר ועלי לגלח נזיר, ואמר, רופט זיך אן דער חבר, ואני, איך אויך, איך וויל אויך זיין א נזיר אזוי ווי אים, ועלי לגלח נזיר, און איך וויל אויך צאלן פאר די קרבנות פון א צווייטע נזיר. זאגט די משנה, אם היו פיקחים, טאמער די צוויי, דער מענטש מיט זיין חבר זענען קלוג, און זיי ווילן זיך שפארן געלט, מגלחין זה את זה, פשט יעדער איינער וועט מנדב זיין די קרבנות פונעם צווייטן, און אזוי וועלן זיי זיך שפארן פון דארפן קויפן אייגענע קרבנות, ואם לאו, טאמער זיי זענען נישט קלוג, נאר יעדער איינער האט אליין געקויפט קרבנות, דעמאלטס מגלחין נזירין אחרים, דארף יעדער איינער טרעפן עפעס א אנדערע נזיר, און מנדב זיין פאר יענעם די קרבנות, זאגט די הייליגע גמרא, איבעיא להו, די בני הישיבה האבן אן איבעיא געפרעגט, שמע חברו ואמר ואני מאי, פשט, ביי אונז אין משנה האבן מיר געזען, אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר ועלי לגלח נזיר, און די חבר זאגט ואני ועלי לגלח נזיר, דעמאלט זענען ביידע נזירים און ביידע דארפן ברענגען קרבנות פון אנדערע, אבער דא פרעגן די בני הישיבה וואס איז טאמער די חבר זאגט נאר ואני, ער זאגט נישט ואני ועלי לגלח נזיר נאר ואני, איז וואס איז די דין? וואס איז די שאלה? צי זאגט מען ואני אכוליה דיבורא משמע מ'קען זאגן ואני מיינט אז איך נעם זיך אונטער אלץ וואס ער האט געזאגט און ממילא אז ער האט געזאגט הריני נזיר ועלי לגלח נזיר איך האב געזאגט ואני בין איך אויך א נזיר און איך נעם זיך אויך אונטער צו מנדב זיין קרבנות פאר א צווייטן דאס איז איין צד או דילמא אדער אפשר ניין אפלגא דדיבורא משמע ואני מיינט נישט אז איך נעם זיך אונטער אלעס וואס יענער האט געזאגט, נאר האלב וואס יענער, יענער האט דאך געזאגט צוויי זאכן, יענער האט געזאגט הריני נזיר, און ער האט אויך געזאגט ועלי לגלח נזיר, איז ואני מיינט איינע פון די צוויי, יעצט על הצד אז ואני מיינט איינע פון די צוויי, אם תמצא לומר אפלגא דדיבורא משמע, ארישא, או אסיפא, אויף וואס גייט ארויף די ואני? גייט דאס ארויף ואני אז איך נעם זיך אויך אונטער נזירות? אדער גייט עס ארויף ואני אז איך נעם זיך אויך אונטער צו מנדב זיין קרבנות פאר אנדערע? אזוי האבן די בני הישיבה געפרעגט, איז די גמרא פרובירט פושט זיין די ספק פון אונזער משנה, תא שמע, מיר האבן געלערנט ביי אונזער משנה, ואני ועלי לגלח נזיר, אם היו פקחין מגלחין זה את זה, און ממילא זאגט די גמרא מדקאמר ואני ועלי, שמע מינה ואני, אפלגא דדיבורא, פשט פון דעם אז די משנה האט אנגעכאפט א דוגמא אז די חבר זאגט ואני ועלי, ער זאגט ביידע, איז אוודאי פשט אז ואני אליין, דאס דעקט נאר די ערשטע חלק פונעם דיבור, דאס מאכט אז די חבר זאל זיין א נזיר, יעצט אז ער לייגט צו ועלי לגלח נזיר, איז דאס דעקט די צווייטע חלק פון די דיבור אז די חבר נעמט זיך אויך אונטער צו מנדב זיין קרבנות פאר אנדערע, אזוי וויל די גמרא פושט זיין. אמרי, זאגן די בני ישיבה, יא, די חלק האב איך פארשטאנען אז די ואני דעקט נאר האלב פונעם דיבור, אין אפלגא דדיבורא משמע מיהו ארישא או אסיפא, כ'פארשטיי ואני איז האלב, אבער וועלכע האלב דעקט די ואני? די ערשטע האלב, די חלק הנזירות? אדער די צווייטע האלב, די חלק פון ועלי לגלח נזיר? זאגט די גמרא, מינה, דאס קען מען אויך מדייק זיין פון די משנה, ווייל מדקאמר ועלי לגלח שמע מינה ואני על תחילת דיבורא משמע פון דעם אז די משנה האט געדארפט זאגן אז די חבר זאגט ואני ועלי לגלח טאמער ואני מיינט די צווייטע חלק פונעם דיבור וואלט ער געדארפט זאגן ואני והריני נזיר, פארוואס זאגט ער ואני ועלי לגלח, איז אוודאי פשט אז ואני אליין דעקט האלב דיבור, די ערשטע האלב ואני מיינט איך נעם זיך אונטער נזירות, און ועלי לגלח דארף ער אליין צולייגן די צווייטע האלב. אזוי איז די גמרא מוכיח פון די משנה. פרעגט אבער די גמרא, אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא, ממאי דהכי, ווער זאגט דיך אז דאס איז באמת פשט? פשט? ווער זאגט אז ואני מיינט די ערשטע האלב דיבור, ואני מיינט קבלת נזירות, און ועלי לגלח נזיר דאס איז די צווייטע האלב? ווער זאגט? לעולם אימא לך ואני אכוליה דדיבורא. פשט קען זיין אז ברגע וואס די חבר האט געזאגט ואני, איז גראד נעמט ער זיך אונטער די גאנצע מעשה, סיי צו ווערן א נזיר, און סיי צו מנדב זיין קרבנות. איי פארוואס לייגט די חבר אויך צו ועלי לגלח נזיר, זאגט רב הונא בריה דרב יהושע, ואי משום ועלי, מאי קאמר ועלי, בהא מילתא. פשט קען זיין דער חבר וויל זיך סך הכל איבער'חזר'ן. פשט דער חבר זאגט, ואני, איך נעם זיך אונטער אלעס וואס דו האסט געזאגט. איז איך וויל נישט אבער זאלסט מיינען אז איך מיין נאר האלב, ניין ער איז זיך מסביר, כ'האב אלעס געמיינט, כ'האב אויך געמיינט די צווייטע האלב אבער אין אמת'ן אריין, ליגט שוין אלעס אין די ואני, מהיכי תיתי אז ועלי לגלח נזיר איז א נייע זאך אז דאס ליגט נישט אין די ואני איז לייגט רב הונא בריה דרב יהושע צו א ראיה אז מען זעהט אין א צווייטע פלאץ אזא ענין אז א מענטש חזר'ט זיך איבער אפילו ס'ליגט שוין אין זיינע ווערטער זאגט רב הונא בריה דרב יהושע ווייל דאי לא תימא הכי טאמער דעסט נישט זאגן אזוי דקתני סיפא, מ'עט זעהן אין די קומענדיגע משנה, דארט שטייט אז טאמער איינער זאגט הרי עלי לגלח חצי נזיר, ער נעמט זיך אונטער צו מנדב זיין האלב פון די קרבנות פון א נזיר, ער נעמט זיך נישט אונטער נזירות, איין זאך נעמט ער זיך אונטער, צו דעקן א האלב פון די קרבנות פון א אנדערע נזיר, ושמע חברו ואמר, און א חבר זיינער שטייט לעבן אים, און דער חבר זאגט, ואני עלי לגלח חצי נזיר, איך אויך אזוי, איך פונקט ווי דיר, איך וויל אויך, זיך אונטערנעמען צו דעקן האלב די קרבנות פון א אנדערע נזיר, איז התם מי איכא תרתין מילי? פשט וואס האט די חבר געזאגט דארט ואני עלי לגלח צו וואס האט ער געדארפט צולייגן די ווערטער ואני עלי לגלח? פארוואס האט די חבר נישט געקענט זאגן ואני און דא האט זיך געענדיגט? און דארט קענסטו נישט זאגן אז די חבר האט געוואלט צולייגן עלי לגלח חצי נזיר ווייל די חבר האט געוואלט ס'זאל דעקן אלעס ווייל דארט רעדט מען סך הכל פון איין זאך מען רעדט נישט אזוי ווי ביי אונזער משנה פון צוויי זאכן אז די מענטש האט געזאגט צוויי זאכן סיי קבלת נזירות און סיי צו דעקן קרבנות דארט רעדט זיך פון איין זאך אז די מענטש האט געזאגט איך גיי דעקן האלב די קרבנות פון א נזיר און די חבר זאגט ואני וואס דארף די חבר צולייגן עלי לגלח חצי נזיר אלא נאר מאי קאמר עלי בהא מילתא נאר וואס דען דארט מוזטו זאגן אז עלי מיינט אז די חבר חזר'ט זיך איבער פשט די חבר זאגט ואני דא בעצם וואלט ער געקענט ענדיגן נאר ער לייגט צו א הסבר א חזרה איז אויב אזוי, הכא נמי, כי קאמר עלי בהא מילתא, איז קען זיין דאס אויך פשט ביי אונזער משנה, אז עלי מיינט דער חבר סך הכל איבער צו חזר'ן נאכאמאל דאס וואס ער האט געזאגט. אמר ליה רבא, ענטפערט רבא ניין. פארוואס? זאגט רבא, ווייל הכי השתא, אי אמרת בשלמא, רישא צריכא, סיפא לא צריכא, תנא סיפא דלא צריכא משום רישא דצריכא. פשט אזוי, גאנץ גוט טאמער דו זאגסט אז ואני מיינט א האלבע דיבור, און ועלי איז די צווייטע האלב, נישט אז ס'איז א חזרה, נאר ס'איז די צווייטע האלב. אויב אזוי, איז פארוואס שטייט ביי אונזער משנה טאקע אז די חבר האט געזאגט ועלי? ווייל די משנה האט געוואלט טאקע זאגן אז די חבר האט געמיינט אלעמען, ואני האט ער געמיינט די ערשטע האלב, ועלי האט ער געמיינט די צווייטע האלב. איי פארוואס שטייט אין די נעקסטע משנה ועלי? איז טאקע אין די נעקסטע משנה מוז נישט שטיין ועלי, ס'איז טאקע איבעריגע ווערטער. אבער אגב אז ס'איז געשטאנען ביי אונזער משנה ועלי, וואס ביי אונזער משנה איז דאס נישט איבעריג, שטייט שוין אויך אין די נעקסטע משנה ועלי, אפילו טאקע דארט איז עס איבעריג, ווייל די משנה האט געוואלט ס'זאל שטימען די לשונות אין אונזער משנה מיט די קומעדיגע משנה. אלא אבער זאגט רבא, אי אמרת רישא לא צריכא סיפא לא צריכא, טאמער אבער דו וועסט מיר זאגן אז ביי ביידע משניות פעלט נישט אויס די עלי, ווייל ברגע וואס א מענטש זאגט ואני, איז פשט ואני מיינט אלעס וואס דו האסט געזאגט, אויב אזוי תנא רישא דלא צריכא ותנא סיפא דלא צריכא, און וואס איז פשט אז די משנה נוצט בכלל די ווערטער? סיי ביי אונזער משנה לייגט צו די משנה א איבעריגע לשון וואס פעלט נישט אויס, און סיי די קומענדיגע משנה, דאס האט דאך נישט קיין שום זינען. און ממילא זאגט רבא, אוודאי איז פשט אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט, אז ואני מיינט נאר די ערשטע חלק פון די דיבור, איז ווען דער מענטש זאגט ואני איז פשט ער האט זיך אונטערגענומען נזירות, שפעטער מוז ער צולייגן ועלי אז ער נעמט זיך אונטער אויך די צווייטע חלק, דאס איז ביי אונזער משנה, און ביי יענע משנה איז טאקע ואני נעמט ער זיך אונטער אלעס ווייל ס'איז נאר דא איין זאך, און די ועלי איז טאקע איבעריג, דער מענטש חזר'ט איבער זיינע ווערטער.